בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין א', מ'הייבן אן דף עיין עמוד ב' אונטן תא שמע, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אז ר' נחמן האט געזאגט אז ווען איינער שטארבט און לאט איבער א יורש, קען דער יורש אויכעט מבטל זיין דעם טאטנ'ס חלק אינעם חצר, וואס טייטש ער איז א המשך פונעם טאטן, אדער פונעם מוריש, לאו דווקא א טאטע. און רבא פרעגט יעצט אויף ר' נחמן, רבא האט נעכטן געפרעגט אויף ר' נחמן איין קשיא, און ר' נחמן האט עס פארענטפערט, פרעגט יעצט רבא נאך א קשיא אויף רב נחמן פון א ברייתא, תא שמע, פרעגט ער א קשיא שטייט אין די ברייתא אזוי, ישראל וגר שרויין במגורה אחת, א ישראל מיט א גר וואוינען צוזאמען אין א גורן אין אזא פלאץ וואו מ'האלט תבואה וואס טייטש ביידע האבן באזונדערע צימערן ס'דא א חצר אינדערמיט און זיי דארפן מאכן אן עירוב צוזאמען, און זיי מאכן טאקע אן עירוב צוזאמען, ומת גר מבעוד יום, וואס איז אבער געשען, נאכדעם וואס זיי האבן געמאכט די עירוב איז די גר געשטארבן, די גר איז געשטארבן נאך ערב שבת, און לאמיר דא געבן א נאמען פאר דעם איד וואס וואוינט דא מיטן גר, ראובן וואוינט צוזאמען מיט א גר, זיי מאכן אן עירוב צוזאמען, און דער גר שטארבט ערב שבת, איז דער דין איז, אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו אוסר, אפילו עס קומט דא א צווייטע איד, יהודה, יהודה קומט און ער כאפט די נכסי הגר, יהודה דער שטארקער האט געכאפט די נכסי הגר, איז אפילו ער האט עס געכאפט ערב שבת, טאר נישט ראובן יעצט טראגן, פארוואס? ווייל טאמער לאמיר זאגן לאמיר זאגן קיינער כאפט נישט גארנישט דער גר שטארבט ערב שבת איז פארוואס זאל ראובן נישט טארן טראגן ראובן קען טראגן דער גר האט דאך נישט קיין יורש קיינער ירש'נט נישט דא דער גר'ס חלק ראובן וואוינט יעצט דא אליין מעג ער טראגן נאר וואס דען היות וואס יהודה האט עס געכאפט איז שוין דא דא א צווייטער וואס וואוינט דא און מיט יהודה האט דאך ראובן נישט געמאכט קיין עירוב און פארדעם טאר יעצט ראובן נישט טראגן אבער דער לשון בעצם שטימט נישט די גמרא וועט זיך גראד שטעלן אויף די לשון וואס טייטש אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו אז אפילו אז יהודה האט געכאפט טאר נישט ראובן טראגן ס'טייטש אפילו יהודה האט געכאפט נאר ווען יהודה האט געכאפט טאר ראובן נישט טראגן, ווייל אז יהודה כאפט נישט פארוואס זאל מען נישט טארן טראגן? און די גמרא וועט עס פארענטפערן, זאגט אבער על כל פנים די ברייתא ווייטער, משחשיכה, וואס איז טאמער ראובן מיט די גר מאכן צוזאמען אן עירוב, און ס'קומט שבת, שבת איז געווארן שבת ס'טייטש אריינגעקומען די שבת, און שבת פרייטאג צונאכטס שטארבט די גר, איז די דין איז, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר אינו אוסר, אפילו יהודה קומט נישט דא כאפן די נכסי הגר, פון דעסט וועגן מעג ראובן ווייטער טראגן, פארוואס ווייל די עירוב איז געווען א גוטע עירוב ווען שבת איז אריינגעקומען מעג מען יעצט ווייטער טראגן און די גמרא וועט זיך אויך שטעלן וואס איז דאס די לשון אף על פי שלא החזיק ישראל אחר לכאורה די לשון שטימט נישט וועלן מיר זעהן די גמרא על כל פנים זאגט יעצט די גמרא די גמרא הייבט אן צו צונעמען די ברייתא זאגט די גמרא הא גופא קשיא די ברייתא איז שווער אמרת הייבסט אן מיט דעם מבעוד יום אז טאמער די גר איז געשטארבן פרייטאג איז אף על פי שהחזיק אפילו אז יהודה האט איז געקומען כאפן דא די נכסי הגר טאר ראובן נישט טראגן, איז לכאורה משמע אפילו ער איז געקומען כאפן ולא מיבעיא כי לא החזיק, און כל שכן ווען ער כאפט נישט, ווען יהודה כאפט נישט טאר ראובן אויך נישט טראגן, און אויף דעם זאגט די גמרא פארקערט אדרבה כי לא החזיק לא אסר, טאמער קיינער האט נישט געכאפט די גר'ס נכסים, טאמער ראובן און די גר האבן געמאכט א עירוב און די גר שטארבט ערב שבת און דא האט זיך געענדיגט קיינער נישט געקומען כאפן, פארוואס זאל ראובן נישט טארן טראגן? אמר רב פפא, ענטפערט רב פפא, אימא, מען דארף טאקע טוישן די ברייתא, און מען דארף זאגן אף על פי שלא החזיק, ס'טייטש אפילו אז יהודה האט נישט מחזיק געווען, פון דעסטוועגן טאר ראובן נישט טראגן, וואס די לשון שטימט סתם אזוי נישט, אבער ער טוישט קודם די לשון, און אויף דעם פרעגט די גמרא די לשון קענסטו סתם אזוי נישט טוישן ווייל והא אף על פי שהחזיק קתני, וואס טוישסטו דא, אין די ברייתא שטייט אף פי שהחזיק טוישסטו אף על פי שלא החזיק, מען קען נישט אזוי זאגן, נאר וואס דען זאגט די גמרא די גמרא מפרש די ברייתא אזוי, הכי קאמר, אזוי האט רב פפא געמיינט דא צו זאגן, רב פפא האט נישט געמיינט צו זאגן מען דארף טוישן א נוסח פון די ברייתא. נאר מ'דארף מפרש זיין אזוי, אף על פי שלא החזיק מבעוד יום, אלא משחשיכה, וואס טייטש לאמיר זאגן ראובן און די גער האבן געמאכט אן עירוב צוזאמען, און די גער איז געשטארבן פרייטאג, איז בעצם, אויב דא האט זיך געענדיגט די מעשה, קיינער האט נישט געכאפט די נכסי הגר, וואלט דאך געדארפט זיין די דין אז ראובן קען טראגן, נאר וואס, ס'קומט יעצט אריין שבת, פרייטאג צונאכטס קומט אן יהודה און ער כאפט יעצט די נכסי הגר, איז די דין איז כיוון דהוה ליה להחזיק מבעוד יום אוסר, איז דא א חידוש פון די ברייתא אז היות וואס די גר איז דאך געשטארבן פרייטאג און בשעת וואס די גר איז געשטארבן איז דאך זיין נכסים געווען הפקר יעדער קען קומען כאפן און ממילא גייט מיר נישט אן אז יהודה האט בפועל געכאפט פרייטאג צונאכטס ווען ס'איז שוין געווען שבת נאר היות וואס די גאנצע צייט איז דאך די נכסי הגר געווען א בחינה פון א ספק מען האט עס געקענט כאפן און ממילא אפילו ער האט עס געכאפט יעצט איז כאילו ער האט עס געכאפט פון פאר שבת, און ווען יהודה כאפט עס פאר שבת טאר דאך ראובן נישט טראגן, פארוואס? ווייל ראובן און יהודה האבן קיינמאל נישט געמאכט קיין עירוב, איז יעצט אויך ווען יהודה כאפט עס שבת אליין טאר ראובן אויך נישט טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא איז יעצט מפרש די צווייטע חלק פון די ברייתא, משחשיכה, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר אינו אוסר, די ברייתא האט געזאגט אז ווען ראובן און די גר מאכן אן עירוב, און די גר שטארבט פרייטאג צו נאכט, איז אפילו קיינער כאפט נישט די נכסי הגר, מעג ראובן ווייטער טראגן, פארוואס ווייל די עירוב איז געווען א גוטע עירוב, און לכאורה די לשון שטימט נישט זאגט די גמרא, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, ולא מיבעיא כי החזיק, אדרבה כי החזיק אסר, וואס טייטש וואלט געדארפט שטיין פארקערט, אויב עפעס וואלט געדארפט שטיין אזוי, אז אפילו עס איז געווארן פרייטאג צו נאכטס, און פרייטאג צו נאכטס איז די גר געשטארבן, און יעצט קומט יהודה און ער כאפט יעצט די נכסי הגר, יעצט אסר'ט ער נישט פארוואס ווייל די גר איז געשטארבן ווען עס איז שוין געווען שבת, אזוי וואלט אויב עפעס געדארפט שטיין, און אפילו נאך מער זאגט די גמרא, די גמרא זאגט נישט דאס, די גמרא זאגט נאך מער, די גמרא זאגט אז טאמער אויב שוין וואלסטו געדארפט זאגן אז ווען יהודה כאפט עס ווערט יעצט א פראבלעם, אבער קיינער טראכט נישט און חלומ'ט נישט אז ווען די גר שטארבט און קיינער כאפט נישט די נכסי הגר, די גר איז געשטארבן שבת קיינער האט עס נישט געכאפט, זאל ראובן נישט טארן טראגן, ווער האט געהאט אזא הוה אמינא, און ממילא די לשון אף על פי שטימט דא נישט, זאגט די גמרא אמר רב פפא, רב פפא ענפערט אימא אף על פי שהחזיק, אז מ'דארף טאקע טוישן די גירסא נישט אף פי שלא החזיק נאר מ'דארף שרייבן אף פי שהחזיק, און אויף דעם פרעגט די גמרא והא אף פי שלא החזיק קתני, וואס ער טוישט סתם די ווערטער קען דאך נישט זיין, זאגט די גמרא הכי קאמר רב פפא מיינט אזוי צו זאגן, די ברייתא מיינט צו זאגן אזוי, אף על פי שהחזיק משחשיכה, וואס טייטש אפילו די גר איז געשטארבן, און די גר איז געשטארבן פרייטאג צו נאכטס, און יעצט שבת אינדערפרי קומט יהודה און ער כאפט די נכסי הגר, איז אפילו ער האט עס טאקע געכאפט, געכאפט שבת אינדערפרי, אבער דא, היות וואס ער וואלט עס נישט געקענט כאפן פרייטאג, פארוואס ווייל פרייטאג האט דאך נאך דער גר געלעבט, איז פאר דעם אינו אוסר, פאר דעם אסר'ט נישט יהודה, און דאס שטימט שוין יא, פארוואס? ווייל היות וואס פרייטאג צונאכטס ווען שבת איז אריינגעקומען, איז די עירוב געווען א גוטע עירוב, און נאכדעם איז דער גר געשטארבן, גייט מיך נישט אן אז יהודה כאפט יעצט די נכסי הגר, ווייל ער וואלט עס נישט געקענט כאפן פון פריער, און פאר דעם איז די עירוב נאך אלץ א גוטע עירוב. מה שאין כן פארקערט ביי די פריערדיגע ציור וואס יהודה כאפט עס טאקע פרייטאג צו נאכט אבער דער גר איז שוין געווען טויט פרייטאג, דארט זאג איך אז די עירוב איז נישט קיין גוטע עירוב, פארוואס? ווייל יהודה וואלט עס שוין געקענט כאפן פרייטאג אויך. עכ"פ נאכדעם וואס מ'האט מפרש געווען די ברייתא, פירט רבא אויס די קשיא אויף ר' נחמן, קתני מיהת רישא אוסר, עכ"פ זעט מען דאך דא אין די ברייתא אז ווען יהודה כאפט די נכסי הגר מאכט ער א פראבלעם פאר ראובן, און אויף דעם פרעגט רבא, אמאי אוסר? ניבטל, פארוואס עפעס אסר'ט ער? לויט דיר ר' נחמן, וואס א יורש קען אויך מבטל זיין, קען יעצט יהודה מבטל זיין דעם שטח פאר ראובן, ראובן זאל ווייטער מעגן טראגן, און ממילא איז א קשיא אויף ר' נחמן, ענטפערט די גמרא, מאי אוסר דקתני, עד שיבטל, די זעלבע תירוץ וואס מ'האט נעכטן בעצם געזען, אז אוסר מיינט נישט ער טאר אינגאנצן נישט טראגן גאנץ שבת, אוסר מיינט אז ס'נישטא קיין עירוב טאר ער נישט טראגן, מבטל זיין? אוודאי וועט יהודה קענען מבטל זיין פאר ראובן און ראובן וועט מעגן טראגן. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן ענטפערט א צווייטע תירוץ, וואס מיט דעם פארענטפערט ער סיי די ברייתא, און סיי די זעלבע תירוץ וואס איז געשטאנען נעכטן, זאגט רבי יוחנן אנדערש, מתניתא מני, זאגט רבי יוחנן ווייסטו ווער דער תנא וואס האט געלערנט די ברייתות? בית שמאי היא, דאס איז די שיטה פון בית שמאי, דאמרי וואס בית שמאי האלט אין ביטול רשות בשבת אז ס'איז נישט דא אזא זאך סתם אזוי נישט דא אזא זאך מבטל זיין שבת נאר ערב שבת העלפט ביטול רשות דתנן אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה מאימתי נותנין רשות בית שמאי אומרים מבעוד יום און בית הלל אומרים משתחשך בית שמאי זאגט מ'דארף מבטל זיין פרייטאג בית הלל זאגן אז מבטל זיין קען מען אויך שבת און ממילא איז שוין נישט קיין קשיא פון די אלע ברייתות וואס אין די ברייתות איז משמע אז די יורש קען נישט מבטל זיין שכוח עס גייט כשיטת בית שמאי מען קען סתם אזוי נישט מבטל זיין שבת, אבער אוודאי זאגט ר' נחמן לויט די בית הלל אז מען קען מבטל זיין שבת, וועט די יורש קענען מבטל זיין פונקט ווי די מוריש, זאגט אונז די גמרא וואס איז טאקע די מחלוקת פון בית שמאי און בית הלל, אמר עולא, זאגט עולא מאי טעמא דבית הלל, זאגט עולא, נעשה כאומר כלך אצל יפות, וואס טייטש בית הלל האלטן אזוי ווי די דין פון כלך אצל יפות, וואס איז די דין פון כלך אצל יפות, די דין איז אזוי, טאמער א מענטש נעמט א שליח, ער זאגט פאר זיין שליח גיי נעם אראפ תרומה פון מיין תבואה וואס ליגט דארט ערגעץ גיי נעם תרומה, גייט דער שליח, און דער שליח, נארמאל ווען א מענטש איז נישט מפרש וועלכע סארט פירות ער וויל דער שליח זאל נעמען תרומות און מעשרות, נעמט ער פון נארמאלע פון מיטלמעסיגע פירות פון בינוניים, וואס איז אבער דער שליח געגאנגען? די שליח איז געגאנגען, ער האט גענומען פון די בעסטע פירות פון גאר גוטע פירות, יעצט קומט זיך דער מענטש אן, און דער מענטש זעט וואס דער שליח האט דא געטון, זאגט ער פון די פירות האסטו גענומען, האסט געדארפט נעמען פון נאך בעסערע, אזוי זאגט דער מענטש, איז אזוי דער דין, דער בית הלל האלט אז דער דין איז אז מען איז בודק, טאמער ס'איז טאקע דא נאך בעסערע פירות דא אויסגעמישט, דעמאלטס זאגט מען אז דער מענטש איז געווען דא טויט ערנסט, דער בעל הבית איז געווען ערנסט, ער האט טאקע אנגעשריגן די שליח, פארוואס האסטו נישט גענומען נאך בעסערע? אבער על כל פנים, געשריגן אהין געשריגן אהער, ווי נישט ווי, דער באלעבאס איז נאך גאר צופרידן אז דער שליח האט נישט גענומען פון די ביינונות'דיגע פירות, ער האט גענומען גוטע פירות, און ממילא איז די תרומה תרומה. אבער טאמער מען זעט אז ס'איז נישט דא נאך בעסערע, דעמאלט זעט מען דער באלעבאס מאכט נאך חוזק פון דער שליח, ער זאגט וואס האסטו געטון, דאס האסטו גענומען, האסטו נישט געטראפן עפעס בעסערס, און ממילא דעמאלטס איז די תרומה נישט קיין תרומה. על כל פנים זעט מען דא אז ווען דער מענטש שרייט כלך אצל יפות האסט געדארפט נעמען בעסערע, איז ער מגלה דעת מיט דעם אז ער האט געוואלט ס'זאל זיין אויפן בעסטן אופן. איז די זעלבע זאך זאגט דער בית הלל ווען איינער איז מבטל וויל ער אויך די ביטול זאל זיין אויפן בעסטן אופן, און במילא, בעצם ביסטו גערעכט מ'וואלט נאר געקענט מבטל זיין ערב שבת, אבער ווען א מענטש איז מבטל שבת, איז ער מגלה דעת מיט דעם אז איך וואלט ווען געוואלט מבטל זיין ערב שבת, און פאר דעם העלפט די ביטול, און בית שמאי קריגט זיך אויף דעם, אמר אביי, אבער אויף דעם זאגט אביי ס'שטימט נישט, ווייל מת נכרי בשבת, מאי כלך אצל יפות איכא, אונז האבן דאך געזען א ציור אז ווען צוויי אידן וואוינען צוזאמען מיט א גוי און דער גוי שטארבט שבת מעג איין איד מבטל זיין פארן צווייטן איד נאכדעם וואס דער גוי איז געשטארבן, וואס איז דא שייך צו זאגן כלך אצל יפות ווען דער ערשטער איד איז מבטל דא פארן צווייטן איד קען מען נישט זאגן אז בעצם וואלט ער שוין געוואלט מבטל זיין ערב שבת ווייל ערב שבת האט ער דאך נישט געקענט מבטל זיין דער גוי האט געלעבט. און פון דעסטוועגן זעהט מען ס'העלפט דארט א ביטול, אלא הכא בהא קמיפלגי ממילא זאגט אביי די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז א אנדערע מחלוקת, דבית שמאי סברי ביטול רשות מיקנא רשותא הוא, און מיקנא רשותא בשבת אסור, בית שמאי האלט אז ביטול איז א בחינה פון מקנה זיין די רשות, און ממילא ביסט מקנה מען טאר נישט מאכן א קנין שבת, און פארדעם טאר מען נישט מבטל זיין שבת נאר ערב שבת, בית הלל סברי אסתלוקי רשותא בעלמא הוא, וואס טייטש בית הלל האלט ס'איז נישט אז מ'איז מקנה נאר ס'איז כאילו מ'איז מפקיר, מ'איז זיך מסתלק פון דעם רשות, ואסתלוקי רשותא בשבת שפיר דמי, און מפקיר זיין מעג מען דאך שבת, און במילא זאגן די בית הלל מען מעג אויך מבטל זיין שבת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די קומענדיגע משנה איז דן אין די דין פון שיתופי מבואות, ביז יעצט האט מען געזען עירובי חצרות, עירובי חצרות איז שייך ביי צוויי אופנים, אדער ווען אפאר שטיבער וואוינען ארום א חצר, מאכט מען עירובי חצרות צווישן די אלע שטיבער אין די חצר, אדער צוויי חצרות וואס איינס איז לעבן דעם צווייטן, און זיי ווילן קענען טראגן פון איינס צום צווייטן, מאכט מען אויך עירובי חצרות, חוץ פון דעם האבן מיר אויך שוין געזען דעם מושג פון שיתופי מבואות, אז אפאר חצרות זענען ארום א מבוי, קען מען מאכן שיתופי מבואות. וואס אבער די חילוק צווישן עירובי חצרות און שיתופי מבואות, איז איין גרויסע חילוק איז דא, אז עירובי חצרות דארף געמאכט ווערן מיט ברויט, און שיתופי מבואות דארף מען נישט נוצן ברויט נאר מען קען נוצן אנדערע זאכן אויך. יעצט די משנה דא גייט זיך רעדן ביי אן אופן, וואס געוויסע מענטשן ארום א מבוי האבן א שותפות אין א געוויסע מאכל, ס'האט נישט קיין שייכות, זיי האבן נישט געמאכט קיין שיתופי מבואות, און יעצט ווילן זיי נוצן די שותפות אויף צו מאכן שיתופי מבואות, וואס טייטש מען מאכט נישט די שותפות שפעציעל אויף דעם, די שותפות איז שוין געווען פון פריעד, מען וויל עס נאר נוצן אויף דעם. זאגט די משנה אזוי, בעל הבית שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה ביין, אינן צריכין לערב, וואס טייטש א באלעבאס וואס איז געווען א שותף מיט זיינע שכנים ארום און ארום די מבוי, מיט די אנדערע חצרות, מיט איין חצר האט ער געהאט א שותפות מיט וויין, מיט די אנדערע חצר האט ער אויך געהאט א שותפות מיט וויין, איז דארף ער נישט מאכן יעצט א נייע סארט שותפות א נייע סארט שיתופי מבואות, נאר די שותפות וואס זיי האבן אינעם וויין קענען זיי נוצן אויף דעם, ווייל זיי זענען שוין סיי ווי סיי שותפים, וואס איז אבער טאמער לזה ביין ולזה בשמן, טאמער מיט איין חצר האט ער א שותפות מיט וויין, און מיט די מענטשן פונעם צווייטן חצר האט ער א שותפות מיט אויל, דעמאלטס קען ער נישט מצרף זיין דא צוזאמען די גאנצע מבוי מיט די שותפות, נאר דא צריכין לערב דארף מען מאכן א גאנצע נייע שיתופי מבואות ווייל די וויין און די אויל קען מען נישט אויסמישן, ר' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך, ר' שמעון זאגט, אחד זה ואחד זה אינן צריכין לערב, אז ניין אז ביי ביידע ציורים דארף מען נישט מערב זיין, מ'עט זען די גמרא פונקט וואס די מחלוקת פון די תנא קמא ר' שמעון, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, ובכלי אחד, וואס טייטש דאס וואס די תנא קמא האט געזאגט אז ווען א מענטש האט א שותפות מיט חצר א' מיט וויין, חצר ב' אויך מיט וויין, וואס אויף דעם האט די תנא קמא געזאגט אז די שותפות איז א גוטע שותפות מען קען דאס נוצן אויף שיתופי מבואות, דאס איז דווקא ווען דער גאנצער וויין ליגט אין איין כלי, אבער טאמער ס'ליגט אין צוויי באזונדערע כלים העלפט נישט די שותפות נאר מען דארף מאכן א נייע שיתופי מבואות, רש"י רעדט דא אויס דרך אגב אז דאס האט נישט קיין שייכות צו דאס וואס די בית הלל האט געזאגט אז מען קען יא מאכן עירובי חצירות אדער שיתופי מבואות אויף צוויי באזונדערע כלים, ווייל דארט רעדט זיך ווען מען מאכט עס דייקא אויף דעם, דא אז מען וויל נוצן א אלטע שותפות אויף שיתופי מבואות, מוז עס יא ליגן אין איין כלי. אמר רבא, זאגט יעצט רבא, דייקא נמי, כ'האב א ראיה צו רב אז ס'רעדט זיך טאקע אז ס'ליגט אין איין כלי, פארוואס? ווייל דקתני, ס'שטייט דאך אין די משנה לזה ביין ולזה בשמן, צריכין לערב, אז ווען מיט איין חצר האט ער א שותפות מיט וויין און מיטן צווייטע חצר מיט אויל, דעמאלטס הייסט עס נישט קיין שותפות, און ממילא זאגט רבא אזוי, אי אמרת בשלמא רישא בכלי אחד וסיפא בשני כלים שפיר, וואס איז די חילוק צווישן וויין און וויין און וויין מיט אויל? ביידע לכאורה איז א שותפות, וואס א נפקא מינה וואס די זאך איז? נאר וואס דען איז רבא מסביר מחיה, ווען ס'איז א שותפות מיט איין חצר מיט וויין, די אנדערע חצר אויך מיט וויין, און ס'ליגט אין איין כלי אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אויף דעם האט די משנה געזאגט ס'העלפט די שותפות, מה שאין כן ווען ער האט צוויי שותפות'ן מיט איינע וויין און מיט איינע אויל, וואס דעמאלטס ליגט דאך עס במילא אין צוויי כלים, פאר דעם העלפט נישט די שותפות. אלא אי אמרת, אבער טאמער וועסט מיר זאגן רישא בשני כלים וסיפא בשני כלים, מה לי יין ויין, מה לי יין ושמן, אבער טאמער ביידע רעדט זיך עס ליגט אין איין כלי, איז וואס א חילוק וויין וויין וויין אויל, אז ס'ליגט אין איין כלי איז דאך די שותפות א גוטע שותפות, און במילא רב און רבא זאגן דא אז די חילוק לויט די תנא קמא צווישן א שותפות וואס הייסט יא א גוטע שותפות און א שותפות וואס הייסט נישט קיין גוטע שותפות איז צו ס'ליגט אין איין כלי צו אין צוויי כלים, ווילאנג ס'ליגט אין איין כלי איז די שותפות א גוטע שותפות און ס'איז לאו דווקא וויין אויל נישט קיין נפקא מינה די נקודה דא איז איין כלי מה שאין כן ווען ס'ליגט אין צוויי כלים וואס בדרך כלל וויין און אויל זענען דאך אין צוויי כלים דארט העלפט נישט די שותפות, אמר ליה אביי, זאגט אביי ניין, אביי קריגט זיך, זאגט אביי יין ויין ראוי לערב, יין ושמן אין ראוי לערב, זאגט אביי ס'האט נישט קיין נפקא מינה, וואס טייטש דאס די תנא קמא האט געזאגט יין ויין מיינט נישט דווקא ס'ליגט אין איין כלי, אפילו אין צוויי כלים, אבער טאמער ביידע כלים זענען וויין, קען מען מאכן די שותפות פארוואס ווייל ס'איז ראוי אויסצומישן, וויין מיט וויין איז ראוי אויסצומישן, מה שאין כן וויין מיט אויל וואס איז נישט ראוי אויסצומישן, דארט העט אוודאי נישט העלפן די שותפות, און דאס איז די מחלוקת צווישן רב און רבא, קעגן אביי, זאגט די גמרא ווייטער, מען גייט יעצט מסביר זיין די ר' שמעון, ר' שמעון האט געזאגט, אחד זה ואחד זה אינם צריכין לערב, אז ביי ביידע ציורים דארף מען נישט מאכן א נייע שיתופי מבואות, זאגט די גמרא, די ווערטער ר' שמעון אומר אחד זה ואחד זה אינם צריכין לערב, פרעגט די גמרא, ואפילו לזה ביין ולזה בשמן, ס'טייטש אפילו ווען ער האט א שותפות מיט איינעם מיט וויין, און מיט די אנדערע מיט אויל, איז דא נישט קיין נפקא מינה צו ס'רעדט זיך אין צוויי כלים, צו די נקודה איז אלס ווייל ס'איז צוויי באזונדערע זאכן וואס איז נישט ראוי לערב, אבער ווי נישט ווי, ס'איז סיי אין צוויי כלים, און ס'איז סיי נישט ראוי לערב, איז פארוואס לויט ר' שמעון עט ביי אזא ציור דאס העלפן? אמר רבה, ענפערט רבה, ר' שמעון רעדט זיך טאקע נישט ביי א געהעריגע ציור, פון דריי חצרות וואס וואוינען ארום א מבוי וואס די מענטש אין די חצר האט א שותפות מיט איינער מיט וויין מיט איינער מיט אויל אוואדע ביי אזא ציור זאגט רבה עט ר' שמעון מודה זיין אז ס'עט נישט העלפן די שותפות נאר מ'דארף מאכן נייע שיתופי מבואות נאר וואס דען הכא במאי עסקינן בחצר שבין שני מבואות דא רעדט זיך אז ס'דא א מבוי אויפן רעכטע זייט ס'דא א מבוי אויפן לינקע זייט ס'דא א חצר אינדערמיט וואס די חצר האט אן אריינגאנג סיי צו די רעכטע מבוי און סיי צו די לינקע מבוי, און דאס זאגט אונז ר' שמעון אז ווען די חצר אינדערמיט האט געהאט א שותפות מיט די אידן אין די רעכטע מבוי מיט וויין, און מיט די אידן מיט די לינקע מבוי מיט אויל, דעמאלטס קען זיך די חצר דרייען, דער מענטש פון די חצר קען זיך דרייען סיי אין די מבוי און סיי אין די מבוי, ער קען טראגן פון איין מבוי צו די אנדערע מבוי, ווייל ער האט א גוטע שותפות מיט ביידע, און נאך מער, מען דארף נישט חושש זיין אז די מענטשן פון די רעכטע מבוי עלן אריינגיין צו די לינקע מבוי ווייל זיי ווי נישט ווי האבן נישט קיין שותפות צוזאמען נאר די מענטש אין די חצר האט געמאכט צוויי באזונדערע שותפות'ן מיט צוויי מבואות אבער די צוויי מבואות קענען זיך ביי נישט באנוצן מיט די שותפות און ממילא דאס זאגט אונז ר' שמעון און דאס איז די חידוש פון ר' שמעון מען מאכט טאקע נישט די גזירה מען דארף נישט חושש זיין אז די רעכטע מבוי עט אריינשפאצירן צו די לינקע מבוי דורך די חצר נאר די מענטש פון די חצר קען זיך דרייען אין ביידע מבואות ור' שמעון לטעמי' און ר' שמעון גייט דא כשיטתו דתנן, אזוי ווי מ'האמער געלערנט, די משנה זאגט דף מ"ה האמער געזעהן אמר ר' שמעון, למה הדבר דומה, לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ווען ס'דא דריי חצרות, איינס לעבן דעם צווייטן, וואס יעדעס איינס האט א ארויסגאנג צום רשות הרבים, עירבו שתיים החיצוניות עם האמצעית, היא מותרת עמהן, והן מותרות עמה, ושתיים החיצוניות אסירות זו בזו, אז ווען ס'דא דריי חצרות, און די מיטלסטע מאכט אן עירוב מיט די צוויי אויף ביידע זייטן, דעמאלטס מעג די מיטלסטע גיין סיי צו די רעכטע חצר און סיי צו די לינקע חצר, אבער די רעכטע חצר העט נישט טארן אריינגיין צו די לינקע חצר, איז דא איז אויך דא אזא בחינה אז די רעכטע מבוי העט נישט טארן אריינגיין צו די לינקע מבוי, אבער די מענטש אין די חצר אין די מיט העט זיך יא מעגן דרייען אין ביידע, און מ'איז נישט גוזר אז די רעכטע העט אריינגיין אין די לינקע. אמר ליה אביי, זאגט אבער אביי צו רבא אויף דעם תירוץ א קשיא, מי דמי, איז דען גלייך? התם קתני, שתים החיצונות אסורות, דארט זאגט רבי שמעון קלאר, ער זאגט קלאר, אז די צוויי פון אינדרויסן טארן נישט אריין גיין, דאס טייטש די רעכטע חצר טאר נישט אריין גיין צו די לינקע חצר, און די מיטלסטע מעג זיך דרייען אין ביידע, הכא קתני, אבער דא וואס זאגט רבי שמעון די לשון, אין צריכין לערב, איז משמע, אז כלל מען דארף אינגאנצן נישט מאכן קיין עירוב און יעדער מעג זיך דרייען איבעראל, זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען מאי אין צריכין לערב,

ורב יוסף אמר, רב יוסף זאגט א צווייטע פשט אין רבי שמעון, זאגט די גמרא רב יוסף זאגט רבי שמעון ורבנן בפלוגתא דרבי יוחנן בן נורי ורבנן קמיפלגי, אז רבי שמעון און די תנא קמא קריגן זיך אין א מחלוקת צו רבי יוחנן בן נורי און די חכמים, דתנן, וועלכע מחלוקת? שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין טבול יום, שמן שצף על גבי יין, טאמער איינער האט וויין און אויף די וויין שוועבט אויל, ונגע טבול יום בשמן און א טבול יום איינער וואס האט זיך שוין געטובלט, וואס די דין איז אז איינער וואס איז געווען טמא וואס האט זיך געטובלט דארף ווארטן אויף הערב שמש, ביז הערב שמש, וואס ער רירט צו ווערט טמא, אבער די זאך וואס ער רירט צו וואס איז טמא געווארן איז נישט מטמא אנדערע זאכן, און במילא ווען ער רירט צו די אויל, לא פסל אלא שמן בלבד, האט ער נאר גע'פסל'ט די אויל אבער די וויין אונטער דעם איז נאך טהור, ורבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם חיבורין זה לזה, רבי יוחנן בן נורי זאגט אז ביידע מחובר איינס צום צווייטן ס'טייטש ביידע ווערן טמא, זעהן מיר אז די חכמים האלטן אז די וויין מיט די אויל הייסן צוויי באזונדערע זאכן, און רבי יוחנן בן נורי האלט אז די ביידע הייסן איין זאך, און במילא קען מען שוין זאגן ביי אונז אויכעט אז ר' שמעון רעדט אוודאי נישט ביי די מאדנע ציור פון א חצר וואס איז איינגעשטופט צווישן צוויי מבואות, נאר דא רעדט זיך אוודאי ביי אפאר חצרות צוזאמען וואס ווילן מאכן שיתופי מבואות מיט א אלטע שותפות וואס זיי האבן, און ס'איז דא טאקע דא א מענטש וואס האט א שותפות, מיט איין חצר האט ער מיט וויין, און מיט איין חצר האט ער מיט אויל, וואס אויף דעם האט דער תנא קמא געזאגט ס'העלפט נישט, פארוואס? ווייל רבנן כרבנן, די חכמים האלטן אזויווי די רבנן אז וויין מיט אויל איז צוויי באזונדערע זאכן און פארדעם קען מען נישט מיט די צוויי באזונדערע שותפות'ן זאגן אז ס'דא דא איין שיתופי מבואות, ורבי שמעון כרבי יוחנן בן נורי, רבי שמעון האלט ווי רבי יוחנן בן נורי אז וויין מיט אויל הייסן מחובר איינס צום צווייטן, און במילא קען מען מאכן שיתופי מבואות אפילו איין שותפות האט ער מיט וויין און איין שותפות האט ער מיט אויל. זאגט די גמרא יעצט, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא גייען מיר דא זען א תנא וואס קריגט זיך אויף די מאן דאמרים פון אונזער משנה, ר' אלעזר בן תדאי אומר, אחד זה ואחד זה צריכין לערב, ס'טייטש סיי טאמער מען האט געמאכט א שותפות וויין מיט וויין, סיי מען האט געמאכט וויין מיט אויל, אלעמאל דארף מען מאכן א נייע שיתופי מבואות, און מען קען נישט מאכן די שיתופי מבואות געבויט אויף א אלטע שותפות וואס עס איז דא דא. פרעגט די גמרא אזוי, ואפילו לזה ביין ולזה ביין, אפילו ווען איך האב א שותפות מיט צוויי באזונדערע חצירות ביידע מיט וויין, העלפט נישט די שותפות צו מאכן שיתופי מבואות, אמר רבה, זאגט רבה, זה בא בלגינו ושפך וזה בא בלגינו ושפך כולי עלמא לא פליגי דהוי עירוב, זאגט רבה אזוי, טאמער ביידע חצירות, וואס טייטש ס'איז דא דא דריי חצירות, א חצר אינדערמיט, צוויי חצירות אין די זייט, און דער מענטש אינדערמיטן האט א שותפות מיט די רעכטע מיט די לינקע האט ער א שותפות מיט וויין, איז טאמער יעדער איינער ברענגט וויין און יעדער גיסט אריין זיין וויין אין א כלי, קומט אויס ער האט א שותפות מיט ביידע חצירות מיט וויין אן אלטע שותפות, איז יעדער מודה אז די שותפות העלפט אויך אויף שיתופי מבואות, מען דארף נישט מאכן קיין נייע שותפות. כי פליגי, וואס איז יא די מחלוקת זאגט רבה, די מחלוקת איז, כגון שלקחו חבית של יין בשותפות, ווען מען האט געקויפט א נייע פאס וויין בשותפות, נישט פשט יעדער האט געברענגט וויין און אריינגעגאסן אין א כלי צוזאמען, וואס דעמאלטס העלפט אוודאי די אלטע שותפות, צו מאכן שיתופי מבואות, נאר מ'האט געקויפט צוזאמען א פאס בשותפות. איז ר' אלעזר בן תדאי סבר אין ברירה. ר' אלעזר בן תדאי זאגט ס'נישטא קיין ברירה, מ'זאגט נישט ברירה, און ממילא היות וואס מ'קען נישט דא מברר זיין אינעם פאס וועלכע וויין באלאנגט צו וועם, קען מען נישט מאכן שיתופי מבואות. מה שאין כן ורבנן סברי, די אנדערע תנאים פון אונזער משנה, סיי די תנא קמא און סיי ר' שמעון האלטן יש ברירה, אז ס'דא ברירה, און ממילא אפילו אז מ'קויפט א פאס צוזאמען, קען מען אויך מברר זיין פאר וועם יעדע וויין באלאנגט, און ממילא די שותפות א גוטע שותפות, מען קען דאס רופן שיתופי מבואות. זאגט די גמרא יעצט, רב יוסף אמר, רב יוסף איז מסביר אנדערש דער ר' אלעזר בן תדאי דא וואס קריגט זיך אויף די משנה, זאגט רב יוסף, ר' אלעזר בן תדאי ורבנן, ס'טייטש ר' אלעזר בן תדאי און די חכמים פון אונזער משנה, קריגן זיך, בסומכין על שיתוף במקום עירוב קמיפלגי, ס'איז א אנדערע מחלוקת אינגאנצן, דא רעדט זיך א מחלוקת, ביי א ציור וואס ס'איז דא דא אפאר חצירות איינס לעבן דעם צווייטן, און בנוסף צו דעם זענען די אלע חצירות אויכעט אפן צו א מבוי, און במילא די שאלה איז צו מ'קען מאכן אפשר נאר שיתופי מבואות, און מיט די שיתופי מבואות אליין עט מען שוין נישט דארפן מאכן יעצט באזונדער עירובי חצירות צו טראגן פון איין חצר צום צווייטן, נאר די שיתופי מבואות אליין עט מוציא זיין די ביידע אז יעצט עט מען קענען טראגן פון איין חצר דירעקט צו די אנדערע חצר, און דאס איז די מחלוקת דא. דמר סבר רבי אלעזר בן תדאי האלט, אין סומכין, אז מען קען נישט מאכן איינס און יוצא זיין די אנדערע, און פאר דעם זאגט ער צריכין לערב, ס'העלפט נישט אז דו מאכסט שיתופי מבואות אליין, דארפסט מאכן באזונדער עירובי חצרות, טאמער דו ווילסט טראגן פון איין חצר צום צווייטן. און מר סבר, און די תנא פון אונזער משנה, ביידע תנאים האלטן, סומכין, אז מען קען מאכן מיט שיתופי מבואות אליין איז מען שוין אויך יוצא די עירובי חצרות, און במילא אזוי ווי די שיתופי מבואות איז מחבר די אלע חצרות, איז די חצרות ווערט מחובר אן א באזונדער עירובי חצרות, און פאר דעם שטייט אין די משנה אינן צריכין לערב אז טאמער מען האט געמאכט שיתופי מבואות מיט וויין מיינט נישט מען דארף נישט מא אזוי ווי ביז יעצט וואס האבן אזוי האבן אונז געזאגט פשט אין משנה אונז האבן געלערנט פשט אין משנה אז ווען מען האט צוויי שותפות'ן מיט וויין דארף מען נישט מאכן קיין נייע שותפות וואס טייטש מען קען יוצא זיין מיט די אלטע שותפות און דאס זאגט דער רב יוסף נישט דאס איז פשט פשט איז אז טאמער מען האט געמאכט שיתופי מבואות מיט וויין דארף מען אינגאנצן עירובי חצירות נישט מאכן נאר דאס איז אויך מוציא דעם זאגט די גמרא אמר רבי יוסף, זאגט רבי יוסף מנא אמינא לה, פון וואו ווייס איך אז דאס איז די מחלוקת? דאמר רבי יהודה אמר רב, ווייל רבי יהודה האט נאכגעזאגט פון רב, הלכה כר' מאיר, אז די הלכה איז ווי ר' מאיר, וועלכע ר' מאיר? עמער שוין זעהן, ר' מאיר האלט אז שיתופי מבואות העלפט נישט אנשטאטס אן עירוב, נאר מען דארף מאכן ביידע באזונדער, ואמר רב ברונא אמר רב, און רב ברונא אמר רב האט געזאגט, הלכה כר' אלעזר בן תדאי, אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן תדאי, ס'טייטש צוויי מימרות האבן דא האבן דא פון רב, איין מימרא זאגט הלכה איז ווי ר' מאיר, און א צווייטע מימרא האבן מיר ווי ער זאגט הלכה איז ווי ר' אלעזר בן תדאי, איז מאי טעמא? לכאורה וואס איז פשט רב האט געפסקנט סיי ווי ר' מאיר און סיי ווי ר' אלעזר בן תדאי, לאו משום דחד טעמא הוא, לכאורה ביידע די זעלבע שיטה, די זעלבע טעם, און ממילא ביידע האלטן די זעלבע, אז וואס? אז ווען מען מאכט שיתופי מבואות איז מען נישט יוצא אטאמאטיש די עירובי חצירות, נאר מען דארף מאכן א באזונדערע עירובי חצירות חוץ פון דעם, אמר ליה אביי, זאגט אביי וואס זאגסטו מיר דא, ואי חד טעמא, תרתי הלכתא למה לי, טאמער רב זאגט אז ביידע זאגן די זעלבע טעם, טאמער דו ווילסט מיר זאגן אז רבי אלעזר בן תדאי האלט בעצם די זעלבע זאך ווי רבי מאיר, וואלט רב פשוט געקענט זאגן אז די הלכה איז ווי רבי מאיר, אז וואס, אז שיתופי מבואות העלפט נישט אנשטאטס אן עירוב, און ממילא וועל איך אטאמאטיש וויסן די דין, ער דארף נישט צוויי מאל זאגן די זעלבע הלכה, און ממילא לכאורה פארקערט א קשיא גאר אויף דעם תירוץ, זאגט די גמרא ניין, רב האט געדארפט ביידע זאכן זאגן, פארוואס, הא קא משמע לן, דלא עבדינן כתרי חומרי בעירובין, אז מען מאכט נישט צוויי חומרות ווי איין תנא אין עירובין, וואס טייטש ווען א תנא אין הלכות עירובין זאגט צוויי חומרות ביי די זעלבע הלכה פסק'נט מען נישט ביידע חומרות, און ממילא בעצם אזוי, ר' מאיר האט דאך בעצם גע'פסק'נט דא צוויי חומרות, וואסערע צוויי חומרות? איז אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט, ס'איז דא א חילוק צווישן עירובי חצירות און שיתופי מבואות, אז שיתופי מבואות מאכט מען מיט וויין, און עירובי חצירות מאכט מען מיט ברויט, שיתופי מבואות קען מען אויך מאכן מיט ברויט, אבער די נקודה איז עירובי חצירות מוז מען מאכן מיט ברויט, און שיתופי מבואות קען מען אויכעט מאכן מיט וויין, און במילא איז אזוי, די שאלה עט זיין, ווען איינער מאכט שיתופי מבואות מיט וויין, איז דעמאלטס איז דא א געדאפלטע שאלה, ס'קען זיין אז דא העלפט נישט שיתופי מבואות במקום עירובי חצירות, ווייל האסט גענוצט וויין, אויף עירובי חצירות דארף מען ניצן ברויט, און ממילא דא פארשטיי איך עס העלפט נישט, קען זיין אבער אז עסט ניצן אויף שיתופי מבואות ברויט, עט עס יא העלפן במקום עירובי חצירות, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין ס'העלפט קיינמאל נישט, און ממילא בעצם ר' מאיר איז מחמיר ביי ביידע, וואס טייטש אזוי, די חכמים אין אונזער משנה לויט די תירוץ פון ר' יוסף לערנען דאך, סיי די תנא קמא סיי ר' שמעון, די תנאים פון אונזער משנה לערנען אז מען קען יוצא זיין עירובי חצירות מיט דעם וואס מען מאכט שיתופי מבואות, יעצט אויף וואס האבן זיי גערעדט דא? וואסערע סארט שיתופי מבואות רעדט זיך ביי אונזער משנה אז מען מאכט מיט וויין? און אויף דעם זאגט ר' מאיר, ניין, אז ס'העלפט נישט שיתופי מבואות אנשטאטס עירובי חצירות ווען מען מאכט עס מיט וויין. חוץ פון דעם איז ר' מאיר אויכעט מחמיר אז מיט ברויט העלפט עס אויך נישט, ווען דו מאכסט שיתופי מבואות מיט ברויט העלפט עס אויך נישט אויף עירובי חצירות און דארפסט מאכן א באזונדערע עירובי חצירות, און ממילא היות וואס רב האט נישט געוואלט פסק'נען צוויי חומרות אין איין תנא ר' מאיר, איך מאך מיר דא צוויי חומרות, ביידע חומרות פון איין תנא אננעמען האט ער רב נישט געוואלט, פאר דעם האט רב גע'פסק'נט קודם כל ווי ר' אלעזר בן תדאי ביי אונזער משנה אז מען קען נישט מאכן שיתופי מבואות מיט וויין און יוצא זיין מיט דעם עירובי חצרות, און אויך ווי ר' מאיר אז אפילו מיט ברויט קען מען אויך נישט יוצא זיין שיתופי מבואות אנשטאטס עירובי חצרות. זאגט יעצט די גמרא, מאי ר' מאיר ומאי רבנן, ווי איז די מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא, מערבין בחצרות בפת, ואם רצו לערב ביין, אין מערבין, עירובי חצרות מוז מען מאכן מיט ברויט, מען טאר נישט מאכן עירובי חצרות מיט וויין, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, וואס איז די נקודה פון עירובי חצרות כאילו יעדער איינער וואוינט אין איין שטוב, וואס מ'האט געשמועסט אז די ברויט, א מענטש'ס קאפ ליגט אים אויף די ברויט, און ממילא ברויט האט א חשיבות אז כאילו יעדער וואוינט דארט, און ממילא מוז מען דווקא נוצן ברויט. אבער, משתתפין במבוי ביין, שיתופי מבואות קען מען יא מאכן מיט וויין, ווייל די נקודה פון שיתופי מבואות איז נישט כאילו יעדער וואוינט אין איין מבוי, דארט איז א אנדערע נקודה, נאר דא וויל מען מאכן א שיתוף, א שיתוף קען מען אויך מאכן מיט וויין, ס'איז א אנדערע בחינה פון עירובי חצרות, ממילא דאס קען מען אויך מאכן מיט וויין, ואם רצו להשתתף בפת, משתתפין, טאמער מען וויל מאכן ברויט, אוודאי קען מען, אבער מען קען אויך מאכן מיט וויין, זאגט די ברייתא ווייטער, מערבין בחצרות ומשתתפין במבוי, וואס טייטש ווען ס'איז דא דא א חצר, וואס די חצר איז אפן צו א מבוי, און ס'דא נאך חצרות דא, קען מען נישט מאכן איינס אן דעם צווייטן, מען קען נישט מאכן שיתופי מבואות און נאכדעם וועט זיך יעדע איד זאגן, איך דארף נישט אויך מאכן עירובי חצרות, כ'האב יוצא געווען מיט די שיתופי מבואות ניין מען דארף אויך מאכן עירובי חצרות און באזונדער דארף מען מאכן שיתופי מבואות נאר וואס רש"י רעדט דא אויס אז דאס איז דווקא ווען יעדע חצר האט נישט געמאכט קיין עירוב פאר זיך וואס טייטש יעדע חצר דארף מאכן אן עירוב פאר זיך און נאכדעם מאכט מען שיתופי מבואות אבער טאמער יעדע חצר האט געמאכט אן עירוב פאר זיך דעמאלטס אוודאי העלפט די שיתופי מבואות אז מען זאל יא מעגן טראגן פון איין חצר צום צווייטן וואס איז אבער על כל פנים די נקודה פון די חכמים שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות שיאמרו אבותינו לא עירבו כדי די קינדער זאלן נישט פארגעסן עירובי חצרות און שיתופי מבואות, האבן חכמים מתקן געווען ס'נישט גענוג מאכסט נאר שיתופי מבואות און וועסט יוצא זיין מיט דעם עירובי חצרות, און זעלבע זאך פארקערט, ס'איז נישט גענוג אז מאכסט עירובי חצרות און וועסט נאך זאגן אז כ'האב געמאכט עירובי חצרות, איין חצר האט געמאכט עירובי חצרות מיטן צווייטן, מען קען סיי ווי סיי טראגן פון איינס צום צווייטן דארף איך נישט מאכן שיתופי מבואות ניין, מען דארף מאכן ביידע באזונדער כדי די קינדער זאלן געדענקען ביידע. דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, או מערבין, או משתתפין, מען דארף נישט טוהן ביידע, אדער מאכט מען עירובי חצרות צוזאמען, און ממילא אז יעדער קען סיי ווי סיי טראגן פון איין חצר צום צווייטן דארף מען נישט באזונדער מאכן שיתופי מבואות, אדער מאכט מען איין גרויסע שיתופי מבואות און ממילא דארף שוין קיינער נישט מאכן עירובי חצרות. יעצט דאס איז די מחלוקת וואס שטייט אין די ברייתא. אויף דעם איז דא א מחלוקת אמוראים, פליגי בה ר' נחומי ורבה. רב נחומי און רבה קריגן זיך. חד אמר, איינער פון זיי זאגן, אז בפת דכולי עלמא לא פליגי דבחדא סגי. יעדער איז מודה סיי ר' מאיר סיי די חכמים ביידע זענען מודה אז טאמער מען נוצט ברויט, ברויט העלפט אויף ביידע. כ'קען נוצן איין ברויט און מאכן מיט די ברויט עירובי חצירות למשל, און אטאמאטיש עט מען אויך מעגן נוצן די ברויט אלס שיתופי מבואות, און די זעלבע זאך פארקערט, מען עט נוצן די ברויט אויף שיתופי מבואות דארף מען נישט מאכן א באזונדערע עירוב. כי פליגי ביין, ווען איז די מחלוקת? די מחלוקת איז מיט וויין. טאמער מען נוצט וויין אויף שיתופי מבואות, דו ווילסט דיך יעצט באנוצן מיט דעם אויך אלס עירובי חצירות דא דא א מחלוקת, רבי מאיר זאגט דו קענסט נישט, פארוואס? ווייל עירובי חצירות דארף זיין מיט ברויט, און ממילא דא האסטו געמאכט שיתופי מבואות מיט וויין העלפט עס נישט, און די חכמים זאגן ס'העלפט יא, ווייל עס האט שוין געהאלפן אויף דעם העלפט עס אויך אויף דעם, וחד אמר, און די צווייטע אמורא זאגט ניין, ביין דכולי עלמא לא פליגי דבעינן תרתי, יעדער איז מודה אז טאמער האסט געמאכט שיתופי מבואות מיט וויין העלפט עס נישט אויף עירובי חצירות, כי פליגי בפת, פארקערט, די מחלוקת ווען דו נוצט ברויט, וואס אז דו נוצט ברויט, דארט זאגט רבי מאיר אז אפילו דו האסט גענוצט ברויט העלפט עס נישט, און די חכמים זאגן אז היות דו האסט גענוצט ברויט העלפט עס אויף ביידע. על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא מיתיבי אויף די צווייטע לשון פרעגט די גמרא א קשיא, וויאזוי זאגסטו מיר אז לויט די חכמים, ווען מען נוצט וויין איז יעדער מודה ס'העלפט נישט, די גאנצע מחלוקת איז נאר ביי ברויט, שטייט דאך אין די ברייתא אז חכמים אומרים או מערבין או משתתפין, אז איינע פון די ביידע קענסטו מאכן מאי לאו או מערבין בחצר בפת או משתתפין במבוי ביין, וואס מיינט שיתופי מבואות מיט וויין? וואס מיינט עירובי חצירות מיט ברויט? איז משמע אין די חכמים אז איינס פון די ביידע העלפט, אדער וויין אדער ברויט, און וויאזוי זאגסטו מיר אז ביי וויין איז יעדער מודה ס'העלפט נישט, אמר רב גידל אמר רב, ענטפערט רב גידל אמר רב ניין הכי קאמר או מערבין בחצר בפת ומותרין כאן וכאן אדער מאכט מען מיט ברויט עירובי חצירות און במילא וועט מען מעגן אויך גיין אין מבוי או משתתפין במבוי בפת ומותרין כאן וכאן אדער מ'מאכט שיתופי מבואות אויך מיט ברויט ס'איז א המשך פון פריער די שיתופי מבואות איז פונקט ווי די עירוב אדער עירוב מיט ברויט אדער שיתופי מבואות מיט ברויט דעמאלס וועט מען נישט דארפן מאכן קיין עירוב אבער אוודאי די מחלוקת נאר ביי ברויט און ביי וויין איז יעדער מודה אז ס'וועט נישט העלפן זאגט יעצט די גמרא, די גמרא פירט אויס, אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כר' מאיר, די הלכה איז ווי ר' מאיר, אז וואס, אז מען קען נישט נוצן איינס אויף די צווייטע, נאר מען דארף מאכן ביידע, און נישט נאר די הלכה איז אזוי, נאר מען פסק'נט אזוי ברבים, ורב הונא אמר, רב הונא זאגט, מנהג כר' מאיר, אז וואס, אז מען פסק'נט נישט אזוי ברבים, נאר אז איינער קומט פרעגן פסק'נט מען אזוי. רבי יוחנן אמר, נהגו העם כר' מאיר, אז אוודאי פסק'נט מען אזוי אויך נישט פאר א יחיד, נאר אז איינער האט אזוי געטון איז מען נישט מוחה, אבער אוודאי איז די הלכה פארקערט אז מען קען מאכן איינס אנעם צווייטן אויך, מען קען מאכן אדער עירובי חצרות, אדער שיתופי מבואות, וואס טייטש אדער איין חצר מאכט מיט אלע חצרות עירובי חצרות ממילא אטאמאטיש וועט מען מעגן טראגן אין מבוי, אדער מאכט מען שיתופי מבואות, און ממילא וועט מען נישט דארפן האבן א באזונדערע עירובי חצרות פאר יעדע חצר באזונדער.